מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים וואס מ'קען זיך אפלערנען פון זיי, מיר האלטן היינט ע"ה, ע"ה. ממשיך אין די סיפורים פון די שמועס מיט קינדער וואס איז ארויסגעקומען די מעשה'ס פון שמועס מיט קינדער אין א ספר וואס הייסט דערצייל מיר א מעשה. דער היינטיגע סיפור איז דער מערקווירדיגער שופר, דער אויסגעצייכנטער שופר. א קאפיטל זכרונות פון א מאסקווער אינגל, פון א אינגל פון מאסקווע, דאס האט פאסירט אין דער סאמע ברען פון דער צווייטער וועלט מלחמה, די נאצישע ארמייען האבן שוין געהאט פארנומען ריזיגע שטחים פון דער רוסישער מדינה, און זיך דערנענטערט צו מאסקווע, די מערסטע אידן פון דער רוסישער הויפטשטאט זענען שוין געווען עוואקואירט, זענען שוין אנטלאפן אין ווייטע געביטן פון הינטערלאנד, איבערהויפט זענען זיי געלאפן אין מיטל אזיע, זיי זענען געלאפן אין אוזבעקיסטאן, קאזאכסטאן און אזוי ווייטער, אבער פון די אנטלאפענע אין יענע געגנטן זענען אנגעקומען זייער נישט קיין פרייליכע גרוסן פון דארטן, מען הונגערט דארט, מען ליידט פון עפידעמיעס און פון אנדערע אומדערטרעגליכע באדינגונגען, צוליב דעם און אויך אנדערע סיבות איז אונזער משפחה נאך אלץ פארבליבן אין מאסקווע, זיי האבן געטראכט וואס זאלן זיי אוועקפארן דארטן, ס'איז דארט נישט קיין פלאץ וואס מ'קען דארטן וואוינען. אבער אין די ימים נוראים טעג פון יאר תש"א איז דער מצב פון דער הויפטשטאט געווארן זייער ערנסט און ביטער, די בלוטיגע דייטשישע שווערד איז שוין געהאנגען איבערן קאפ, די לופט אין מאסקווע איז שוין געווען אנגעזאפט מיט פארצווייפלונג און טויט שרעק, אט אט וועט אויך די הויפטשטאט מאסקווע אריינפאלן אין די גרויזאמע דייטשישע הענט, זייערע לופט מחבלים האבן שוין פראנק און פריי געשוועבט אין די מאסקווער הימלען און אומגעשטערט געהאגלט מיט פייער און חורבן אויף דער ערד, די בייזע קרעמלין מויערן זענען שוין לאנג געווען אויסגעליידיגט פון דער מעכטיגער סאָוועטישער רעגירונג זענען אַלע אַנטלאָפֿן. דער גאַנצער מלוכה-אַפּאַראַט האָט זיך שוין דאַן געפֿונען אין דער שטאָט קובישעוו. אין שטאָט האָט געהערשט די אײַזערנע האַנט פֿון דער רויטער אַרמײ. דער פֿאָטער מײַנער, עליו השלום, האָט דאַן באַשלאָסן, אַז ס'איז שוין די העכסטע צײַט, מיר זאָלן זיך גרייטן אין וועג אַרײַן. מען מוז אַנטלויפֿן. אָבער די צײַט איז שוין געווען זייער קורץ. טאָג נאָך טאָג זײַנען אָנגעקומען אַלץ מער טרויעריקע ידיעות. איין טאג איז דער, איז דער וועג קיין טאשקענט געווארן אפגעשניטן דורך די דייטשישע חיילות, און אויף מארגן איז שוין אויך די באן ליניע קיין אלמא אטא, די הויפטשטאט פון קאזאכסטאן, געווען אפגעשלאסן. די עוואקואציע מעגליכקייטן צו אנטלויפן זענען געווארן ווייניגער און שוואכער. עס איז נאר געבליבן אפן איין אייזנבאן וועג וואס האט געפירט קיין באשקיריע אדער קיין סיביר, צו די צוויי ערטער האט דער פאטער באשלאסן אז מיר מוזן זיך לאזן פארן דורך אט דעם איינציגן וועג, מען דארף אנטלויפן. דאס זענען געווען פילפאכיגע ימים נוראים, דאס הארץ האט געפלאטערט פון פארכטיגער שרעק, אויך די פרייליכע טעג פון סוכות און שמחת תורה זענען אדורך אין שרעקליכן מורא, טאמער וועלן חלילה איבערגעריסן ווערן אלע וועגן פון מאסקווע, מיר האבן שוין פארצווייפלטע געווארט אז נאך יום טוב זאלן מיר זיך קענען ארויסרייסן פון מאסקווע, און ווי אלעמאל אין אזעלעכע מאמענטן האבן מיר אלע זיך געמוטיגט מיט די ווערטער פונעם טאטן עליו השלום וואס ער פלעגט זאגן, נישט פארלירט דעם נישט פארלירט דעם בטחון, דער אויבישטער וועט אונז ווייזן א וועג ווי צו אנטלויפן און אנקומען אין א זיכערן פלאץ. די גאנצע נאכט פון מוצאי שמחת תורה האבן מיר אין געהייל צונויפגעפאקט אונזער ביסל האב און גוטס, און באלד אינדערפרי האבן מיר זיך אריינגעזעצט אין דעם עשאלאן וואס איז געגאנגען ערגעץ ווייט אין דעם באשקירן לאנד, אריינגיין אין די באן צו פארן אין די שטאט וואס הייסט באשקירן, דאס איז געווען א גרויסע עשאלאן פון פראכט וואגאנען אנגעפאקט מיט פליטים, אלע וואס ווילן אנטלויפן פון מאסקווע, די איינציגע באשיצונג פון דעם ביטערער קעלט איז געווען א קליינע אייזערנע אויוועלע אינמיטן וואגאן. צוויי און צוואנציק טעג האבן מיר זיך געשלעפט אין אט די משא וואגנס, און אונזער עשעלאן איז טאקע געווען דער לעצטער וואס איז דעמאלט ארויס פון מאסקווע, ווארום אויך דעם דאזיגן איינציגן וועג האבן די דייטשישע ארמייען באלד איבערגעריסן. דער נאצישער בלוטיגער רינג ארום דער רוסישער הויפטשטאט האט זיך צוזאמענגעשלאסן פון אלע זייטן, מען קען מער נישט אנטלויפן פון דארטן, און זיי האבן זוכה געווען זענען אנטלאפן מיט דעם לעצטן באן. ענדליך האט מען אונז אראפגעלאזט אויף א ווייטער פארווארפענער סטאנציע אין באשקיריע. דארט האט מען אונז ערשט אנגעלאדענט אויף אן אלטן פראכט אויטאמאביל און אונז אפגעפירט אין א זייטיגן דערפל, זיבעציק קילאמעטער פון די סטאנציע פון די באן האט מען אונז געפירט, ס'איז געווען אזא פארווארפן דארף וואו די איינוואוינער האבן קוים געוואוסט ווי אזוי עס זעט אויס א איד, זיי האבן קיינמאל אין זייערע אויגן נישט געזען קיין איד, איז מען טאקע אנגעלאפן פון אלע זייטן צו באקוקן די נייע אנגעקומענע מענטשן, זיי האבן געקוקט אויף אונז אזוי ווי אויף א וואונדערליכע זאך, זיי האבן זיך גערופן, אויף יענע שפראך האבן זיי גערופן יעווריי, אידן, צו האבן זיי, צו האבן זיי נישט קיין הערינער אויף זייערע שטערנס, זיי זענען געקומען זען וואס מיינט א איד, אפשר האט ער הערינער אויף די שטערנס, אזוי ווי א ציג, נו, האבן זיי טאקע אנגעטראפן א מאדנעם טיפ מענטשן, א אידן מיט בארד און פאות וואס זיי האבן קיינמאל נישט געזען, און אויך זיי האבן געזען א אינגעלע מיט פאות, דערנאך זענען דארט צוגעקומען נאך עטליכע אידישע משפחות און ס'איז געווארן עטוואס אביסל היימישער, מיר מיר האבן שוין געהאט אפאר משפחות מיט אונז צוזאמען אין דעם פארווארפענעם דארף, וואס הייסט אויף די שפראך דארטן הייסט עס א קאלכאז, פארשטייט זיך האט אונזער גאנצע משפחה געארבעט אויפן פעלד ווי דער געזעץ פאדערט, און דערפאר האבן מיר געהאט מיט וואס צו שטילן אביסל דעם הונגער, מיר האבן דארט געקראגן קארטאפל און אפילו זעקלעך מעל האבן מיר אויך געקראגן פון צייט צו צייט, אמת, דאס מעל האט נישט געטויגט צום באקן ווייל עס איז געווען צופוילט און האט געהאט אזא נאטור וואס ביים באקן האט דאס טייג די טייג, די טייג וואס מען האט געמאכט פון דעם ברויט האט זיך געשפאלטן און ס'איז געווארן פון דעם אזעלכע געבלאזן, ס'איז געווארן אזעלכע געבלעזלט, און ס'איז ארויס א משונה'דיגע פארזעעניש אין טעם און אויסזען, סיי אין אויסקוקן און סיי אין טעם האט עס געהאט זייער זייער אויסטערליש נישט גוט, אבער קאכן האט מען דאס מעהל יא געקענט, באקן נישט אבער קאכן יא, אזעלעכע קנעדלעך וואס האבן פארקלעבט דעם גומען און דעם מאגן, ס'איז געווען קנעדלעך וואס האט געקאכט אבער ס'האט פארקלעבט דעם מויל, דער מויל האט זיך צוגעקלעבט פון דעם און אין מאגן האט זיך אויך זיך געקלעבט, עס האט אויך געהאט א משונה'דיגן נאמען, זיי האבן עס גערופן זאטערוכא. אזוי האבן מיר דארט איבערגעלעבט דעם סוף ווינטער און דעם גאנצן זומער, און ווידער האבן זיך דערנענטערט די ימים נוראים. אין אונזער דערפל איז נישט געווען שייך צו טראכטן וועגן מאכן א מנין אויף ראש השנה און יום כיפור. מיר האבן זיך אבער דערוואוסט אז אין א ישוב, נישט גאר ווייט פון אונז, וועלן אידן אין דער שטיל צונויפשטעלן א מנין אויף די הייליגע טעג. נאר קורץ פאר ראש השנה ווען מיר האבן זיך געקליבן פארן צו דעם פלאץ, איז דער טאטע זייער קריינק געווארן און מ'האט נישט געקענט טראכטן וועגן פארן ערגעץ, אבער מער ווי די קריינק גופא האט דעם טאטן געמאטערט דער געדאנק ווי קען מען עס ראש השנה נישט הערן קיין שופר, ער האט זיך געווארפן אויפן געלעגער און געמאנט, געקרעכצעט כסדר, א שופר! א שופר! אבער קיין שופר האבן מיר נישט געהאט ביי זיך, ס'איז נישט געווען וואו צו קריגן קיין שופר. אונזער הויף איז געווען דארפיש, גרויס, פוסט און ווילד אפגעלאזן. דער גאנצער שטח פון הויף איז מיר געווען גוט באקאנט, ווי ביי א אינגל אין א דארף. איז מיר דערפאר געווען אזא איבערראשונג ווען איך האב פלוצלינג דערזען אין הויף עפעס א זאך, וואס האט מיר אויסגעזען ווי גאר א זעאונג אין א חלום, ס'האט מיר געטראכט אז איך זע שוין אין חלום. וואס האט מיר אויסגעזען ווי גאר א זעהונג אין א חלום, כ'האב געזען א גאנצן קאפ פון א באראן מיט די הערנער, מיט א שופר, עפעס א גוטער מלאך וואלט עס אונז אונטערגעווארפן, האב איך געטראכט, אוודאי האב האב איך געוואוסט אז פון א באראן הארן ווערט געמאכט א שופר, איך האב אבער נישט געוואוסט ווי אזוי מען טוט עס, האב איך געכאפט דעם קאפ און אים שנעל פארבאהאלטן אין איינער פון די טיפסטע ווינקל לעכער וואס נאר מיר איז עס געווען באקאנט, קיין נפש וועט עס נישט דערטאפן, און אזוי ווי צו אונז איז דאן געקומען מיין שוואגער וועט ער שוין אויסארבעטן א ריכטיגן שופר, אזוי האב איך געטראכט, ווען איך האב פארבאהאלטן דעם אוצר האב איך געטראכט אז ער וועט עס מאכן,

און אויך איך אליין האב פארלארן דעם קאפ פון צער און פון א מין בושה, ווייל מיר האט זיך איצט געדוכט אז א שלעכטער מלאך האט זיך גערייצט מיט מיר פון אנהייב אן. טעג גאנצע בין איך ארומגעגאנגען ווי אין א טשאד. אנשטאט דעם קול שופ פון שופר, האט אין מיינע אויערן אפגעקלונגען א מין אינעווייניגסטער געוויין. מיט עטליכע טעג שפעטער בין איך אין א נאכמיטאג אריין אין הויף, און איך בין געבליבן שטיין ווי א באנומענער. אינמיטן הויף איז זיך געלעגן מיין קאפ מיט די צוויי אויסגעדרייטע הערנער צום הימל, פונקט ווי ער וואלט דארט געלעגן מששת ימי בראשית. דאס מאל האב איך שוין געכאפט דעם קאפ, אים נישט ארויסגעלאזט פון האנט, ביז איך האב אים אפגעגעבן צו מיין שוואגער. ער האט עס מיטגענומען אין פעלד אריין וואו ער האט געשניטן די ווייץ, ער האט שווער געארבעט צו דורכלעכערן, רייניגן, איבערזעגן, אבער ס'איז ארויס אן אמת'ער כשר'ער שופר, עס האבן אים אפילו צוגעהאלפן די פויערישע שקצים, ווארום מיין שוואגער האט זיי געגעבן צו פארשטיין אז ער וויל דערפון מאכן אזא זעלטענעם סארט פלייטע פייפל צום שפילן. דעם ערשטן טאג ראש השנה האבן זיך דאס הויפעלע אידן צונויפגעקליבן ביי אונז אין הויז, דער טאטע האט זיך געשטארקט, אראפ פון בעט און געזאגט, אויסגעוויינט און געזאגט און אויסגעוויינט די פסוקים פאר שופר בלאזן, און ווען דער וואונדערליכער שופר האט ארויסגעהילכט די ערשטע תקיעה, האט דאס בינטעלע נעבעכדיגע אידן, די גרופע אידן, אויפגעציטערט און אים אפגעענטפערט מיט א כליפעריי, מיט געוויינען, אלע האבן געוויינט ווען זיי האבן געהערט דעם קול פונעם שופר, אידן האבן מסתמא געוויינט פון זייערע אייגענע צרות, פון פארלארענע ברידער, פארלארענע עלטערן, פון פארלארענע קינדער, און מסתמא אויך טרערן פון תשובה, פון געבעט, פון האפ, טרערן פון געבעט, טרערן פון האפענונג, ס'איז דאך געווען אזוי פיל פון וואס צו וויינען, אויך איך האב געוויינט, כאטש איך האב אליין נישט געוואוסט גענוי פארוואס מיר גיסן זיך טרערן נאך טרערן. דעם דאזיגן מאדנעם שופר האבן מיר מיטגעבראכט צוריק אין מאסקווע פון דער פון דער עוואקואציע, ווען מיר זענען צוריקגעקומען, מיר האבן אים געהיט ווי דאס אויג פון קאפ, ביז מען האט אונז צוגענומען אונזער קאפ, דער קאפ פון אונזער משפחה. אין איינער פינסטערער נאכט האבן די מאסקווער NKVD לייט אוועקגענומען דעם טאטן און אים פארשיקט אין טורמע, אים אריינגעלייגט אין כלא. זיי האבן קאנפיסקירט דעם טאטנ'ס ספרים, זיי האבן צוגענומען דעם טאטנ'ס ספרים, און צווישן זיי אויך דעם געפונענעם שופר. מאדנע געקומען, און נאך מער מאדנע, גרויזאם, פארשוואונדן געווארן אט דער טייערער שופר. מ'וועט ממשיך זיין און ס'נאך דא צייט מיט נאך א סיפור, די סוכה האט געראטעוועט, דאס איז די קעפל פון די מעשה, די סוכה האט געראטעוועט. דאס איז געווען אפאר יאר פאר דער צווייטער וועלט מלחמה, מען האט אין סאוועטן רוסלאנד פארשטארקט די פארפאלגונג קעגן די פרומע אידן, איבערהויפט קעגן רבנים, קעגן שוחטים, חסידים און יעדן אויף וועמען ס'איז געווען א פארדאכט אז ער טוט עפעס פאר אידישקייט האט מען זיך האט מען זיי דערגיין די יארן, מ'האט זיי ארעסטירט, מ'האט זיי געפייניגט, מ'האט זיי פארשיקט און אפילו גע'משפט צום טויט. אין דער שטאט ר', ס'שטייט נישט אין וועלכע שטאט דאס איז, שטייט אין שטאט ר', איז ר' שואל געווען דער וואס האט שטילערהייט געמאכט א מנין צום דאווענען, געלערנט מיט אידן, געבויט ביי זיך א סוכה וואו אידן פלעגן קומען מקיים זיין די מצוה פון ישיבת סוכה, און ער האט געטון נאך אסאך זאכן צו מוטיגן די פרומע אידן און אידישקייט. ביי סוף זומער איז די לאגע געווען זייער אנגעצויגן און ערנסט, מען האט שוין א צאל אידן ארעסטירט, ר' שאול'ס ווייב האט מיט תחנונים און טרערן געבעטן זיך ביי איר מאן שאול ער זאל אוועקפארן פון שטאט, איידער חס ושלום מען וועט אים חס ושלום אדער איינזעצן אדער חס ושלום הרג'נען, זי האט אפילו געשיקט זייערע צוויי טעכטערלעך אז זיי זאלן זאגן צום טאטן, טאטע, האב רחמנות אויף דער מאמע'ן און אויף אונז, פאר אוועק אויף אביסל צייט פון שטוב. ר' שאול'ן האט זייער פארקוועטשט די הארץ, ער האט באשלאסן צו פארן אין א געוויסע שטאט צו די משפחה פון זיין ווייב, ער האט עס אבער אפגעלייגט, ווי קען ער אוועק פארן פאר ראש השנה, אז אים וועט דאך אפילו ראש השנה אז אן אים וועט דאך אפילו ראש השנה נישט זיין קיין מנין, אידן וועלן אפילו קיין שופר נישט הערן. נאך ראש השנה איז אים געווערן נאך שווערער איבערצולאזן דאס ביסל אידן וואס האבן זיך געטוליעט ארום אים, זיי האבן זיך ארום זיי האבן זיך געטרייסט און געווערן לעבן אים. מעג ער זיי איבערלאזן אליין אינעם הייליגן טאג יום כיפור? האט ער זיין פארן אפגעלייגט אויף נאך יום כיפור. אבער באלד מוצאי יום כיפור האבן שוין די אידן אין שטילן מנין געקוקט אויף אים מיט אויגן פול מיט געבעט, אפשר האבן זיי שטומערהייט גאר געבעטן אז ער זאל זיך ראטעווען און אוועקפארן, און אזוי האט פאר אים דאס אויסגעטייטשט זיין ווייב, אז די אידן בעטן זיך ביי דיר פאר דיין לעבן זאלסט אוועקפארן. ר' שאול האט אבער זייערע בליקן געזען און געליינט אז מסתמא וועט ער זיי אויך אויף סוכות נישט איבערלאזן, ער וועט זיך באמיען זיי זאלן האבן א סוכה, וואו צו מקיים זיין די מצוה בסוכות תשבו, און אפשר וועט ער זוכה זיין אויך זיי צו באזארגן מיט אן אתרוג. האט ר' שאול ווייטער אפגעלייגט זיין אוועקפארן, ער'ט אוועקפארן נאך סוכות. ר' שאול האט דאס יאר געבויט א סוכה, אבער נישט אין הויף ביים טויער, ווי אלע יאר, נאר צווישן דעם שטאל און דעם קליינעם גארטן ביים הויף, דאס איז שוין געווען א קליינע סוכה'לע, אבער א כשר'ע מיט כשר'ן סכך, האט עס געמאכט נישט אין א פלאץ וואו יעדער איינער זאל עס קענען זען לעבן דעם חצר אין פראנט פון די שטוב. אבער א כשר'ע מיט א כשר'ן סכך, איינציגווייז אז שכנים זאלן נישט באמערקן, זענען געקומען אידן אין די אוונטן און האבן אין ר' שאול'ס סוכה'לע געמאכט א ברכה און געגעסן די ביידע טעג יום טוב, און צו רבי שאול'ס פרייד איז נישט געווען קיין גרעניץ וואס האט מזכה געווען אזויפיל אידן צו האבן א סוכה. דעם ערשטן טאג חול המועד סוכות האט ווידער דאס ווייב גענומען בעטן זיך ביי רבי שאול'ן ער זאל פארן צו איר ברודער, און רבי שאול האט שוין געמוזט איר צוזאגן אז מארגן ביינאכט וועט ער שוין אוועקפארן. היינט אין אוונט האט ער א שיעור צו לערנען מיט אפאר אינגעלעך, ס'איז א שאד דורכצולאזן היינטיגן שיעור, מארגן וועל איך אוועקפארן. רב שאול איז געקומען פון שיעור גאנץ שפעט, ער האט מיט די ער האט מיט די בחורים היינט געלערנט לענגער ווי אלעמאל, ס'איז דאך אפשר היינט דאס לעצטע מאל, ער פארט דאך אוועק מארגן, איידער ער פארט אוועק האט ער געטראכט ער'ט לערנען מיט זיי אסאך לענגער, האט ער גערעדט אסאך און מיט ווארעמקייט, און קומענדיג אהיים איז אים געווען טרוקן אין מויל, האט ער זיך אנגעגאסן א גלאז וואסער און געוואלט אויסטרינקען, אבער ער האט זיך דערמאנט אז חסידים וואס זיי זענען מהדר במצוות טרינקען אויך וואסער נאר אין סוכה, ס'איז דאך אבער שפעט ביינאכט, ס'מאכט נישט אויס אז ער וועט דאס מאל טרינקען אין הויז, אזוי האט ער געטראכט, אבער אז ער האט געעפנט דאס מויל צו מאכן די ברכה שהכל, האט אים א צווייטער געדאנק אונטערגעזאגט ביי אים אין קאפ, איז אריינגעפאלן א צווייטער געדאנק, ס'איז נישט שיין שאול, איז עס שוין אזוי שווער צוצוגיין און טרינקען אין סוכה? פארוואס זאלסטו טרינקען אין שטוב? האט טאקע ר' שאול גענומען די כלי מיט וואסער און איז שטילערהייט אוועקגעגיין אין סוכה אריין. ס'איז דארט געווען פינסטער און שטיל. רבי שאול האט זיך צוגעזעצט, די שטילקייט און רואיגקייט האט אים האט אים מאדנע לייכט געמאכט דאס געמיט, ס'איז אים געווען ס'איז אים געווארן רואיג אין קאפ, ס'האט זיך אים נישט געוואלט ארויסגיין פון סוכה'לע, כאטש ער האט שוין לאנג אויסגעטרונקען דעם וואסער, אין מוח האט אים גענומען עגבערן א נייער געדאנק, אפשר זאל ער גאר אפלייגן דעם פארן אויף נאך יום טוב, נישט פארן מארגן חול המועד זאל ער נישט אוועק פארן. און ס'קען זיין מעגליך אז ר' שאול האט עטוואס איינגעדרימלט אין סוכה'לע, ער איז איינגעשלאפן, און אפשר אזוי געווען, און אפשר איז ער געווען אזוי טיף פארטראכט, אבער ער האט זיך א כאפ געטאן הערנדיג ווי מ'קלאפט שטארק אין דער הויפט טיר פון זיין שטוב, ער האט זיך אויפגעוועקט פון זען אז מ'קלאפט זייער שטארק אין די טיר, ער האט ארויסגעשטעקט די קאפ און אין דער טונקלקייט האט ער באמערקט צוויי טונקעלע סילועטן, מסתם צוויי צוויי צוויי טונקעלע חיילים, די טיר האט זיך געעפנט, און אין בלאסן אפשיין פון קארידאר לעמפל האט א פינקל געטאן א ארט גלאנציגער דאשיק פון א מיליציאנערישער היטל, ער האט דערזען אז דאס איז צוויי חיילים. און האט זיך געטראכט ביי זיך, זיי זיינען פארט געקומען מיר נעמען. אזוי האט רבי שאול געטראכט, און זיך באגאסן מיט א כוואליע היץ, און איז געווארן זייער שטארק געשוויצט, און באלד מיט א ציטער פון קעלט, עס איז אים געווארן הייס און קאלט. ער האט געוואלט לויפן צום טויער, און זיך האסטיג א ריס געטאן צוריק, ער האט געוואלט לויפן צום טויער, דער אנדערער האט געטראכט ער גייט נישט, ס'איז א סכנה. רואיג האט ער זיך געטראכט, נישט פארלירן דעם קאפ, האט ער מיט ביידע הענט זיך איינגעקלאמערט אין זיין בארד, ביידע הענט אנגעכאפט זיין בארד, דארט לעבן טויער קענען שטיין נאך אפאר ענקוועדיסטן, פון די ענקוועדע, זיי היטן געוויס די גאס טיר. ר' שאול האט זיך ארויסגערוקט פון סוכה, זיך צוגערוקט צום צום פארקן, פון, ער האט זיך צוגערוקט צו דעם גארטן אונטער די סוכה, די טיר פון הויז האט זיך ווידער האסטיג געעפנט, עס האבן זיך דערהערט שווערע טריט, בייזע קולות אין רוסיש, א בלאסער אפשיין פון א טאשן לעמפל האט ארומגעוואנדערט איבערן הויף, ר' שאול האט מיט די לעצטע כוחות זיך ארויפגעדראפעט אויפן דעכל פון דעם פון וואס איז געווען דארטן אין דעם גארטן, אראפגעשפרונגען, אבער אויף יענער זייט, ער איז אראפגעשפרונגען אויף יענער זייט פון די, פון די אנדערע זייט וואס איז שוין געווען אין די אנדערע זייט פון דעם גארטן, און ארויסגעקומען אין א געסל, איז די ערד געווען נידעריג און פול מיט שטיינער, שערבלעך, און שטיקער גלאז, און דארטן האט ער אראפגעטאנצט אויף דעם, די טריט זיינען געווארן נענטער, די קולות זענען געווארן אסאך העכער. איין קול האט אין רוסיש געזאגט מיט בייזקייט, ער מוז זיין דא ערגעץ, איך האב אים געזען גייענדיג אהיים, איך האב אים געזען פריערט ווי ער גייט אהיים, ער האט אים געזען ווען ער איז אהיים געגיין פון לערנען דעם שיעור מיט די בחורים, און ר' שאול האט א שפרונג געטאן איבער דעם גדר און איז ארויסגעלאפן פון דעם גארטן און איז אנטלאפן. צוויי שעה איז ר' שאול געגאנגען פון יענעם געסל דורך אנדערע געסלעך, ביז ער איז געקומען צו א קליינער באן סטאנציע, ער האט דארט מורא געהאט צו ווארטן אויף דער באן וואס גייט צו דער שטאט ל', און האט אריין געשטיגן אין דעם ערשטן צוג, די ערשטע באן וואס איז געווען איז ער אריין געגאנגען, וואס איז גאר געגאנגען צו דעם שטאט ק'. אויף מארגן האט זיין ווייב באקומען א בריוו פון איר שוועגערן אין דער שטאט ל', אז איר מאן איז צוליב געזונט געפארן זיך היילן אין א קורארט, און דאס האט געמיינט אז אויך איר ברודער פון דער שטאט למד האט געמוזט אנטלויפן, אבער ברוך השם דאס וואס ער איז געגאנגען אין סוכה טרינקען די וואסער האט אים געראטעוועט און ער איז אנטלאפן און זיי האבן אים נישט געקענט כאפן. מיר ווילן בעזהשי ת ממשיך זיין אין די קומענדיגע וואך.